מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף פ ט עמוד ב'. לאמיר אנהייבן גאנץ אויבן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, הממנה עמו אחר בחלקו. מיר האבן דא א חבורה, אפאר חברים קומען צוזאמען, מיר גייען עסן קרבן פסח צוזאמען. יעצט פארן שחיטה גייט איינער פון די מענטשן און ער זאגט פאר זיין חבר, אונז האבן א שיינע חבורה, קום זיך מצטרף זיין צו אונז, דו קום אויך, איך לאדן דיך איין, דו קום אויך, דו עס מיט אונזערע חבורה. אויף דעם זאגט די משנה, הממנה עמו אחר בחלקו, אז דו גייסט דא ברענגען א חבר ער זאל צוקומען צו אונזערע חבורה, אנע דעם וואס דו בעטסט רשות פון די גאנצע חבורה, איז די הלכה איז רשאין בני חבורה ליתן לו שלו, והוא אוכל משלו, והן אוכלין משלהן. קען די בני חבורה זאגן קוק אהער, ס'איז זייער שיין און וואויל, ס'איז זייער שיין אז דו מאכסט חסד מיט א צווייטן, דו ברענגסט זיך צו דיין חבר דא, אבער אונז האבן נישט מסכים געווען צו דעם, אונז האבן נישט געזאגט אונז ווילן האבן א חלק פון דעם, אונז האבן נישט געזאגט אונז ווילן דא צולייגן נאך א מענטש, איז נעם דיך דיין שטיקל פלייש, די חלק וואס דו באקומסט, צוטייל עס אין צוויי, א חלק גייסטו נעמען פאר דיך, און א חלק גייסטו געבן פאר דיין חבר. אבער איין זאך, דו גיי אויף דיין פלאץ, אונז עסן מיר פאר זיך אליינס, מיר ווילן נישט האבן קיין שייכות מיט דיך. אויף דעם זאגט די משנה רשאין, רשאין בני חבורה ליתן לו שלו, והוא אוכל משלו, והן אוכלין משלהן. ווי רש י ברענגט שוין ארויס אז דאס איז דווקא להאי תנא וואס האט געהאלטן אז פסח נאכל בב' חבורות, כ'קען נעמען איין קרבן פסח, איך קען עס צוטיילן צו צוויי חבורות. די מאירי זאגט אז באמת קען עס זיין אז איך מוז נישט גיין דווקא לפי די מאן דאמר וואס האט געהאלטן אז איך קען צוטיילן א קרבן פסח אויף צוויי פלעצער, ניין, פשוט וואס די משנה וויל ארויסברענגען איז אז דו קומסט דיך צו צו מיין חבורה אן דעם דו האסט געבעטן רשות פון די גאנצן עולם, זאלסטו וויסן, דער וואס האט דיך איינגעלאדן, זאג איך צו אים, ס'איז זייער שיין און וואויל דו נעמסט צו א צווייטן מענטש, ביסט א בעל חסד, אבער אויף דיין חשבון, נישט אויף אונזער חשבון, פארוואס זאלן מיר אונז באקומען ווייניגער ווייל דו נעמסט דיך צו דא נאך איינעם? און אויף דעם זאגט די משנה דא, דו נעם דיך דיינס, וואס דו ווילסט געבן פאר דיין חבר געב פאר דיין חבר, אבער אונז מוזן ליידן פאר דעם, דאס שוין נישט. איבעיא להו פרעגט די גמרא יעצט אזא קשיא, בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהן יפות, איך האב דא איין מענטש וואס ער איז א חלק פון די חבורה, מ'האט זיך אפגעמאכט צוזאמען אונז גייען מיר ווערן איין גרויס חבורה, מיר גייען עסן קרבן פסח צוזאמען, אבער איינער פון דעם מענטש ער קען אסאך עסן, האט א גרויסן אפעטיט, א שיינע לשון ווי די גמרא זאגט עס, שהיו ידיו של אחד מהן יפות, ער האט געהאט גרויסע הענט, דאס הייסט ער האט געהאט א גרויסן אפעטיט, מער ווי א נארמאלע מענטש וואלט געהאט. און די שאלה איז, מהו שיאמרו לו, קען מען אים זאגן, טול חלקך וצא, דו נעם דיך דיין חלק, דא האסטו דיין שטיקל קרבן פסח, אונז נעמען דעם קרבן פסח, מען צעטיילט עס צווישן אונז אלע, דא האסטו דיין חלק, וצא און דו גיי דיך, איך וויל נישט, עס עסן מיט אונז, עס צונעמען דא, עס עסן נאך און נאך, איך וויל נישט, מיר ווילן אלע האבן די זעלבע חלק. וואס די שאלה? מי אמרינן מצי אמר להו? קען דער מענטש, דער וואס עסט אסאך זאגן צו זיי, קוק אהער, הא קבילתון, דו האסט מיך אנגענומען, דו האסט געקענט מאכן א ריסערטש פארדעם, האסט געקענט בודק זיין ווער איך בין, צו איך עס יא אסאך, צו איך עס נישט אסאך, יעצט אז דו האסט מיך אנגענומען, מוז איך, מוזטו מיך אננעמען, איך מעג עסן מיט ענק אלע צוזאמען, אפילו איך עס מער, סאו וואט, דו וואלסט געדארפט מאכן א ריסערטש פארדעם. או דילמא מצי אמר ליה, או דילמא מצו למימר ליה, אדער קענען די חבורה זאגן צו אים, ניין, כי קבלינן לתקוני זביחה, פארוואס האבן אונז דיך מיטגענומען, פארוואס האבן אונז דיך אויך איינגעלאדענט אין די חבורה, דאס איז לתקוני זביחה, צו מאכן זיכער ס'וועט נישט זיין קיין נותר, אונז האבן געוויסט די מענטשן וואס אונז זעמער דא, אונז האבן נישט גענוג צו עסן א גאנצע קרבן פסח, מ'וועט האבן צופיל פלייש, האט מען דיך איינגעלאדענט זאלסט אויך זיין א חלק פון דעם, זאל נישט צוקומען צו נותר. אבער אדעתא דאכלת טפי מינן לא קבלינך אז דו זאלסט קומען עסן מער ווי אונז, אז דו זאלסט פשוט ווייל דו האסט א גרויסן אפעטיט, קענסט שנעל עסן, קענסט געשמאק עסן, פאר דעם זאלסטו באקומען אסאך מער, דאס נישט, איז דא האסטו דיין שטיקל, אזוי וועט נישט זיין קיין נותר, און דו גיי דיך, און שלום על ישראל. די גמרא גייט עס פרובירן צו ברענגען דריי פארשידענע ראיות, זאגט די גמרא אזוי, תא שמע האבן מיר געלערנט, הממנה אחרים עמו על חלקו, אונזערע משנה, אז איך קום, איך בין א חלק פון א חבורה, און איך נעם א חבר און איך זאג, ווייסט וואס, דו קום מיט מיך, מיט דיר זיך מצרף זיין צו אונזער חבורה, איך לאדן דיך איין, דו זיי אויך א חלק פון אונזער חבורה. געשטאנען אין די משנה, רשאין ליתן לו את שלו, והוא אוכל את שלו, והן אוכלין את שלהן. זאגט מען פאר דעם איד, דא האסטו דיין פארציע, דו מאך מיט דיין חבר, מיט דיין גאסט, דו געב אים וואס דו דארפסט אים געבן, אבער אונז זאל מען באקומען ווייניגער דאס נישט, דא האסטו דיין שטיקל, דו גיי דיך לחיים לשלום. זאגט די גמרא אזוי, מאי טעמא, לכאורה וואס איז די סיבה דא? לאו משום דהוה ליה כידים של אחד מהן יפות, פארוואס קען איך זאגן פאר דעם איד, דו מיט דיין חבר עטס גייטס ענק לחיים לשלום, דא האסטו דיין שטיקל און גיי דיך? די תירוץ איז פשוט לכאורה, ווייל וויבאלד כ'האב דא צוויי מענטשן, וואס באמת די צוויי זענען דאך אזוי ווי איינעם, ווייל אונז האבן קיינמאל נישט גערעכנט מיטן צווייטן, און די צוויי גייען דאך עסן צוזאמען אסאך מער ווי אונז אלע, ווייל אונז האבן זיך נאר גערעכנט מיט איין פארשען, יעצט האב איך צוויי פארשענס, און דו זעסט דאך אז וואס? אז איך מעג אים פארשיקן? ואי סלקא דעתך ווילסטו זאגן אז וואס? ידיו יפות מצי אמר להו קבילתון, אויב ווילסטו מיר יעצט אבער זאגן, ניין אז דער וואס האט די גרויסע אפעטיט, ער קען זאגן, קוקע, דו האסט געדארפט מאכן דיין ריסערטש פארדעם, דו וואלסט געדארפט בודק זיין פארדעם וויפיל איך גיי עסן, אויב אזוי ניהוי האי כידיו יפות? לכאורה די צוויי איז דאך ממש אזוי ווי ידיו יפות, דאס הייסט כ'האב דא צוויי מענטשן וואס צוזאמען גייען זיי עסן אסאך מער צוזאמען, דאס הייסט ס'איז א פאל פון ידיו יפות, אין די משנה שטייט די הלכה איז, איך קען אים זאגן, דא האסט דיין שטיקל און דו גיי דיך. זע איך דאך א מענטש וואס האט א גרעסערן אפעטיט, וואס דא פונקט איז עס צוויי מענטשן, מעג איך זיי פארשיקן? אויב אזוי דאס איז דאך ממש א תירוץ אויף אונזער שאלה. אונז האבן געהאט געפרעגט צו איינער וואס האט א גרויסן אפעטיט מעג איך אים פארשיקן צו נישט, זאגט דער תירוץ יא, קוק אין אונזער משנה, אין אונזער משנה האב איך דא איינער וואס האט צוגעלייגט א גאסט, צוזאמען זענען זיי ידיו יפות, און איך זאג פאר אים, האסט דא דיין שטיקל, און דו גיי דיך לחיים ולשלום. זעהסטו דאך פון דא אז איינער וואס איז ידיו יפות, ער עסט אסאך, מעג איך אים פארשיקן. זאגט די גמרא, אמרי לא, ניין, ס'נישט קיין ראיה, פארוואס? ווייל דיעות שאני, דו ווייסט פארוואס אין די משנה שטייט אז איך מעג דיך פארשיקן, דאס איז נישט ווייל דו גייסט עסן אסאך מער, נאר דיעות שאני, פשט איז אונז ווילן האבן אונזערע קאמפאני, דאי נמי תרוייהו כחד מבני חבורה הוא דאכלי, אפילו עטס צוויי, עטס צוויי מענטשן עלן נאר עסן אזוי ווי איין מענטש פון אונזער חבורה, דאס הייסט וויבאלד ענק זענען צוויי מענטשן ס'איז נישט עסן מער דווקא, אפילו דו ווייסט קלאר די צוויי מענטשן גייען עסן צוזאמען נאר איין פארציע, מצי אמרי ליה קענען זיי זאגן צו אים דלא ניחא לן איניש נוכרא גבן, מיר ווילן נישט האבן קיין פרעמדע מענטש, אונז האבן געמאכט דא א חבורה, אונז זעמער נאנטע חברים צוזאמען, מען קען זיך שוין יארן לאנג, איז אונז ווילן עסן צוזאמען, קומסטו און ברענגסט זיך יעצט א גאסט פון אינדערויסן, ווער האט עס געוואלט? אונז זענען נישט אינטערעסירט אויף דעם. דיעות שאני. אונז זענען מענטשן וואס אונז קען מען זיך, אונז ווייסן וואס מען גייט רעדן, אונז ווייסן ווי לאנג ס'דויערט. הייבסט אן ברענגען דא נייע מענטשן, וואס יעדער טראכט אנדערש, ער רעדט אנדערש, ווי ער עסט, ס'איז די אלעס איז אינגאנצן אנדערש, קען זיין אלעס וועט נעמען אסאך לענגער וועגן אים, מיר ווילן נישט מיטמאכן מיט אים, פאר דעם קענען זיי זאגן צו די חבר, דו מיט דיין גאסט, דו גיי דיך לחיים ולשלום, אבער נישט ווייל זיי זענען עסן, ווייל זיי עסן מער, דאס האט גארנישט מיט עסן מער, דאס האט פשוט, זיי קענען פשוט אוועק שיקן, ווייל דאס איז נישט די קאמפאני פאר וואט ווי סיינד אפ פאר, אונז האבן געוואלט זיין אונזער חבורה צוזאמען, ברענגסטו מיך א נייע מענטש, אויב אזוי דו מיט דיין חבר גיי דיך לחיים ולשלום, אבער נישט ווייל זיי עסן מער, דאס האט גארנישט מיט מער עסן, אפילו זיי עסן נישט מער, קענען זיי ווייטער זאגן די זעלבע זאך. וואס פארדעם זאגט די גמרא האסט נישט קיין ראיה פון אונזערע משנה. איז קום איך צוריק יעצט מיט די זעלבע שאלה. אז איך האב דא א בני חבירה, זיי האבן אלע אפגעמאכט צוזאמען זיי גייען עסן קרבן פסח, נאר איינער פון זיי שטעלט זיך אויס ער האט א גוטן אפעטיט, ער עסט ממש אסאך, קען איך זיי אים זאגן רבי איד דא האסטו דיין שטיקל און פליז גיי אוועק פון דא, דו עס אויף דיין אייגענעם פלאץ. זאגט די גמרא תא שמע איך וועל דיר ברענגען א ראיה פון א צווייטן פלאץ השמש שאכל כזית בשר בצד התנור אויך א משנה מ'האט שוין געהאט א שמש וואס מ'האט אים באשטעלט ער זאל קומען דא באדינען צוויי חבירות יעצט וואס האט זיך ארויסגעשטעלט דא איז דער שמש איז געגאנגען און ער איז געגאנגען צום אויוון ווי ס'בראט זיך דארט קרבן פסח און ער האט פרובירט אביסל ער האט געגעסן א כזית. יעצט קומט אויס וויבאלד ער האט שוין געגעסן א כזית האט ער אפגעמאכט, אה, דאס איז מיין פלאץ יעצט. הייסט פון דא קען ער זיך מער נישט רוקן, ער קען נישט גיין עסן זיין קרבן פסח אויף א צווייטן פלאץ. דערום האבן מיר געלערנט, אם היה פיקח ממלא כריסו ממנו, אז ער איז א קלוגער, וויבאלד ער קען דאך נישט ווייטער עסן, דאס איז דאך זיין לעצטע זאך וואס ער קען עסן דעם אפיקומן דעם קרבן פסח, איז גייט ער זיך אנפילן דארטן. אם רצו בני חבורה לעשות טובה עמו, אבער אויב זיינע חברים, די בני חבורה וואס האבן איהם באשטעלט, ווילען טוהן א טובה מיט איהם, ער זאל נישט מוזן עסן אליינס דארט ביי די אויוון, באין ויושבין בצידו ואוכלין דברי רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, קומען די חברים, און זאגן צו איהם, שמש, אונז האבן געהערט די פלאפ וואס דו האסט געהאט, אונז האבן געהערט דו האסט שוין געגעסן אביסל דארט ביים אויוון, נישט קיין שום פראבלעם, נישט געזארגט, מיר אלע וועלן ברענגן דעם טיש דא צו דעם אויוון, און אזוי קען מען עסן צוזאמען, אזוי זאגט רבי יהודה. זאגט די גמרא זעהסט דאך פון דא רצו אין לא רצו לא, אז זיי ווילען קען זאגן פארן שמש קוק הער מיר ווייסן דו האסט דא א פראבלעם מיט דיין פראבלעם אונז ווילען מיר זיך אפגעבן מיט דיך וועט מען קומען דא ווילן זיי זאגן ניין אונז האבן נישט קיין אינטערעסע אין דיין פראבלעם אונז זענען אינטערעסירט צו עסן אליינס אונז ווילן גיין צו אונזער פלאץ איי דו האסט א פראבלעם און דו ביסט דאך באמת א חלק פון אונזער חבירה. גייט מיר נישט אן. דו האסט א פראבלעם, זיי זיך מסדר מיט דיין פראבלעם. אבער אונז זאלן מוזן ליידן פאר דיין פראבלעם אלע קומען דא זיצן ביים אויוון, מוז מען נישט. אז מען וויל וועט מען קומען אז נישט וועט מען נישט וועלן קומען. אבער נישט אז אונז מוזן קומען זיצן לעבן מיט דיך. און אויף דעם זאגט די גמרא ואמאי נימא להו הא קבילתון, זאל דער שמש זאגן צו זיי, איין מינוט, איך פארשטיי איך האב דא געמאכט א פראבלעם, איך פארשטיי אז איך האב א פראבלעם איך מוז דא בלייבן, אבער לאמיר נישט פארגעסן, מיר זענען איין חבורה צוזאמען, מען האט אפגעמאכט מיר גייען עסן קרבן פסח צוזאמען, מהיכי תיתי זאלסט נישט אלע אלע זאלטס ענק נישט אלע קומען דא ביים אויווען זיצן צוזאמען, אונז זעמער דאך א חלק פון א חבורה, הא קבילתון דו האסט מיך דאך אנגענומען, אויב אזוי קום זיצן לעבן מיך, אבער נאך אלץ זע איך דאך אז ניין, זיי זאגן אים דיין פראבלעם איז נישט מיין פראבלעם, אויב אזוי, זעלבע זאך דא, קען דער מענטש נישט זאגן, איך בין א גרויסע עסער, נו, דער פראבלעם איז נישט ענקער פראבלעם, הא קבילתון דו האסט מיך אנגענומען. אזוי ביי די שמש קען מען נישט זאגן הא קבילתון, לכאורה דא ביי די מענטש וואס עסט אסאך, קען ער נישט קומען טענה'ן הא קבילתון דו האסט מיך אנגענומען, אויב אזוי יעצט דארפסטו מיך לאזן עסן דא, איך וועל עסן מער, וועל איך עסן מער. זעהסט דאך אז נישט. האסט א ראיה אויף דיין שאלה אז דער מענטש קען נישט זאגן די טענה פון הא קבילתון דו האסט מיך אנגענומען.

דנטרחך קמן, פארוואס האבן מיר דיך אנגענומען דא? פארוואס קומסטו דא בכלל? דו ווייסט פארוואס? ווייל אונז האבן דיך באשטעלט א שמש. און פאר דעם, כדי זאלסט קענען למעשה מיטעסן, האט מען געזאגט ווייסט וואס, דו זיין א חלק פון אונזער חבורה. אבער באמת דיין תכלית פארוואס ביסטו דא בכלל, איז אונז צו באדינען. אבער למטרח לן לדידך לא קבלינך. אונז זאל מיר דא זיין אויף דיך צו באדינען. אונז זאל מיר דא זיין אויף דיך גוט צו מאכן. מהיכי תיתי? ווי דידנט סיין אפ פאר דעט. איז פאר דעם אונז בלייבן אויף אונזער פלאץ, און דו בלייב אויף דיין פלאץ. אונז מוזן זיך נישט צושטעלן צו דיך. איי מ'האט דיך אנגענומען? יא, ביסט גערעכט מ'האט דיך אנגענומען, אבער די סיבה פארוואס מ'האט דיך אנגענומען איז אז דו זאלסט אונז קענען באדינען, נישט אז מיר זאלן קענען דיך באדינען. פאר דעם זאגט די גמרא דארטן זאג איך אז איך קען נישט זאגן הא קבלינך דו האסט מיך אנגענומען, מה שאין כן דא ווען עס קומט צום עסן, ער איז דאך למעשה א חלק פון א חבורה, ער איז דאך די חלק פון זיי אלע, וואס קיינער האט נישט געמאכט קיין ריסערטש ווער עסט דא אביסל מער אדער אביסל ווייניגער, קען ער טענה'ן צו זיי א מינוט, הא קבלינך דו האסט מיך אנגענומען, דו האסט מיך גענומען א חלק פון דיין חבורה, וויפיל איך עס? וואלסט געדארפט בודק זיין פארדעם, האסט נישט בודק געווען, יעצט וועסטו צאלן דעם פרייז, אבער מיך אוועקשיקן מהיכי תיתי, איז ווייטער פון דארט קענסטו נישט ברענגן קיין ראיה. זאגט די גמרא תא שמע איך וועל דיך ברענגען א דריטע ראיה, בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהן יפות, ממש א ברייתא וואס זאגט ממש אונזערע פאל, איך האב א בני חבורה וואס איינער האט גרויסע הענט, איינער האט גרויסן אפעטיט, רשאין לומר לו קענען זיי אים זאגן, טול חלקך וצא, נעם דיך דיין שטיקל און דו גיי דיך. ולא עוד און נישט נאר דאס, אלא אפילו חמשה ועשו סיבולת, כ'האב פינף מענטשן, פינף חברים, זיי האבן געמאכט א פארטי צוזאמען, זיי קומען זיך צוזאמען אן קיין שום סיבה נישט, סתם זיי ווילן זיך ברענגען צוזאמען, פארברענגט אביסל צוזאמען, האב איך פינף מענטשן, רשאין לומר לו קענען זאגן פאר דעם איינעם וואס עסט אסאך, טול חלקך וצא, קענסט נעמען א שטיקל און דו גיי דיך. איי מ'האט דאך אפגעמאכט, גארנישט אפגעמאכט, דו ביסט איינער וואס קענסט נישט עסן נארמאל, דו נעמסט פשוט אוועק פון יעדעם אנדערן, דא האסטו דיין שטיקל און דו גיי דיך פון דא. שמע מינה זעה איך קלאר פון דעם, די ברייתא זאגט מיר זייער קלאר אין אונזערע פאל, אז איך האב דא א קרבן פסח, אדער אפילו א נארמאלע סתם סעודה, און איך האב דא איינער וואס עסט אסאך, קען איך אים זאגן טול חלקך, נעם דיין שטיקל וצא און דו גיי דיך פון דא. פרעגט די גמרא א מינוט, מאי ולא עוד, וואס הייסט ולא עוד? די ברייתא ברענגט בני חבורה שהיו ידיו של אחד מהן יפות, רשאין לומר טול חלקך וצא ולא עוד, אלא אפילו חמשה ועשו סיבולת. וואס הייסט די ולא עוד? וואס קען מען נאך צולייגן? זאגט די גמרא לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא פסח, נישט נאר ביי קרבן פסח, אז יענער עסט אסאך זאג איך אים, רבי איד, דא נעם דיין שטיקל און דו גיי, דמצי אמרי ליה, ווייל זיי קענען אים זאגן, כי קבלינך לתקוני זביחה, פארוואס האבן מיר דיך אנגענומען בכלל זאלסטו קומען עסן מיט אונז, איז דאך נאר געווען כדי זאל נישט צוקומען צו נותר, צו מתקן זיין דעם דעם קרבן דא, עס זאל נישט צופיל איבערבלייבן. אלא אפילו סיבולת נמי, אבער אפילו איך מאך א פריוואטע סעודה, איך מאך א פריוואטע פארברענג, דצוותא בעלמא הוא וואס איז סתם א צאמקומעניש אבער אן קיין שום סיבה נישט, נישט דא קיין מצוה אין דעם, ס'נישט דא קיין חיוב, זיי קענען נישט טענה'ן, אה, כ'האב דיך אנגענומען פאר א ספעסיפיק ריזען, כדי נישט זאל נישט זיין קיין נותר, ניין, ווייל דא רעדט זיך פשוט א נארמאלע סעודה. אפילו אין אזא פאל, רשאין לומר לו, קענען זיי אים זאגן, טול חלקך וצא, נעם דיין שטיקל און גיי דיך לחיים ולשלום. איכא דאמרי איז דא אנדערע וואס זאגן הא לא איבעיא לן. בכלל דאס נישט געווען די שאלה דא. צו איך מעג איינעם וואס עסט צופיל זאגן לחיים לשלום, נישט דאס איז געווען די שאלה דא. נאר וואס, אלא הכי הוא דאיבעיא לן, דאס איז געווען די שאלה. בני חבורה רשאין לחלק או אין רשאין לחלק. וויאזוי עסט זיך קרבן פסח? וואס איז די נארמאלע וועג צו עסן קרבן פסח? איז די נארמאלע וועג אז יעדער איינער באקומט זיין שטיקל, איך בין מחלק, איך נעם א קרבן פסח, איך האב צען מענטשן, איך שנייד עס אויף צען שטיקלעך, יעדער באקומט זיך זיין פארציע? אדער זאג איך ניין, איך לייג עס אראפ אויפן טיש, יעדער איינער נעמט, איינער אביסל מער, איינער אביסל ווייניגער, דאס מאכט נישט קיין חילוק וויפיל מען נעמט, ס'איז נישט וויכטיג ווילאנג יעדער האט א כזית, אבער נישט אז יעדער מוז ממש באקומען די זעלבע זאך? אדער זאג איך ניין, די וועג וואס איך טוה עס איז ממש מען צוטיילט עס אויף קליינע שטיקלעך, דאס איז געווען די שאלה דא. אלא הכי דאיבעיא לן, בני חבורה רשאין לחלק, מעג איך צונעמען דעם קרבן פסח אזוי יעדער איינער באקומט עקזאקט ממש די זעלבע שטיקל, או אין רשאין לחלק, אדער מוז איך לייגן די גאנצן קרבן אויפן טיש, און יעדער עסט זיך אראפ פון דעם וויפיל ער וויל נאר נעמען. אויף דעם זאגט די גמרא תא שמע בני חבורה שהיו ידיו של אחד יפות, כ'האב געהאט איינער וואס האט אסאך געגעסן, רשאין לומר לו טול חלקך וצא, אין אזא פאל קענען זיי אים זאגן טול חלקך וצא. מאך איך א דיוק פון דעם ידיו יפות אין וויבאלד ער האט א גרויסן אפעטיט, וויבאלד ער איז איינער וואס האקט אריין א סעודה, פאר דעם קען איך אים זאגן נעם דיין שטיקל און גיי דיך. אבער דווקא נאכדעם וואס טול חלקך וצא ידיו יפות אין דווקא ווען ס'איז ידיו יפות דען מוז קען איך אים דאס זאגן אבער אין ידיו יפות אבער אויב ער איז נישט איינער וואס עסט גרויס לא דעמאלטס קען איך אים נישט זאגן אזא זאך דעמאלטס מוז איך נעמען דעם גאנצן קרבן פסח איך מוז עס לייגן אויפן טיש און יעדער נעמט פון וויפיל ער וויל האבן דווקא אין א פאל וואס איך האב איינעם וואס עסט מער ווי נארמאל, דעמאלס זאג איך אים, איך נעם מיר אפ דיין שטיקל, דא נעם דיך דיין פארציע און גיי דיך. אבער טאמער ס'איז נישט אזא פאל, ס'איז פשוט נארמאלע חברים וואס קומען צוזאמען, זיי עסן א קרבן פסח, נעמט מען דעם גאנצן קרבן, לייגט עס אויפן טיש און יעדער עסט פון דעם ארויס אזוי. שמע מינה, איז דאס טאקע א ראיה צו דעם.

איז אמר ליה האט אים געזאגט, פלג לי, לאז מיך איבריג, לאמיר זיך צוטיילן דא, אונז זעמער א סעודה דא געקומען צוזאמען, און דו האסט שוין געסן פיר ברויט, איך האב קוים געסן איין ברויט, וואס טוט זיך דא? אמר ליה האט רב פפא אים געזאגט, ניין, קבילתון, דו האסט מיך אנגענומען, דו האסט געדארפט מאכן א ריסערטש פארדעם, דו האסט געדארפט פרעגן מענטשן וויפיל עסט דער מענטש, דו האסט גארנישט געפרעגט, נאר וואס, אונז גיימער דא עסן צוזאמען, אונז זעמער דא איין חבורה, אונז זעמער דא א שותפות צוזאמען, איך קען עסן וויפיל איך וויל. איתיביה כל הני תיובתא, פרעגט רב הונא אים די קשיא וואס מען האט שוין פריער געזאגט אויבן, דו ביסט דאך איינער וואס עסט אסאך, לכאורה מיר זעען דאך די ערשטע קשיא וואס די גמרא האט געברענגט איז געווען ביי די קרבן פסח וואס איינער פון די חבורה לייגט זיך צו נאך א מענטש, האבן מיר יעצט צוויי מענטשן וואס עסן צוזאמען, וואס זיי עסן דאך מער ווי די גאנצע חבורה, איז געשטאנען דארטן אז איך מעג דיך פארשיקן. אויב אזוי דא אויך, איך מעג דיך פארשיקן, דו קענסט נישט קומען מיט א טענה, אה דו האסט מיך אנגענומען, זעהט זיך דא אז ביי די קרבן פסח, מען מעג אוועקשיקן די צוויי מענטשן, און לכאורה איז די סיבה דאך געווען ווייל זיי עסן מער. אדער ווייטער די צווייטע קשיא האט מען געפרעגט, אזוי ווי די גמרא זאגט שפעטער מיט די שמש, די שמש איז געבליבן שטעקן דארט ביי די אויוון, קענען זיי אים זאגן, זאגן זיי פאר אים, קבילנך, וואס עפעס קבילנך, איך גיי מיך עסן מיין סעודה אויף אונזערע פלאץ, און דו קענסט דא בלייבן ביי די אויוון. זע איך ווייטער אז עס איז נישטא אזא טענה, דו האסט מיך אנגענומען פאר די סעודה. איז טענה'ט רב הונא בריה דרב יהושע צו רב פפא, וואס פאר טענה איז דאס? אבער זאגט די גמרא ושני כדשנינן, רב פפא האט אים געענטפערט אזוי ווי די גמרא האט שוין פריער געענטפערט, פון די חברים נישט קיין ראיה, ס'האט נישט צוטון מיטן עסן, ס'האט צוטון מיטן דעת, מיטן שמש האט עס נישט צוטון, ווייל ס'האט צוטון מיט וואס זיין מטרה איז פון דעם שמש, ער איז דא צו באדינען, דאס איז דאך ווייטער נישט די שאלה, דאס איז דאך נישט די שאלה ביי אונז, ס'איז בכלל נישט דא די קעיס. איתיביה האט אים ווייטער געפרעגט בני חבורה, די דריטע קשיא וואס אונז האבן געזאגט, די ברייתא זאגט אונז קלאר אז בני חבורה וואס עסן א קרבן פסח צוזאמען און איינער עסט צופיל, קען מען אים פארשיקן, נו, דו ביסט דאך אויך איינער וואס עסט צופיל, קען מען דיך פארשיקן? אמר ליה האט אים ווייטער געענטפערט ניין, התם דאמרי ליה כי קבילנך לתקוני זביחה, דארטן דו ווייסט ביי קרבן פסח פארוואס כ'קען פארשיקן איינעם וואס עסט צופיל, ווייל די בני חבורה קענען טענה'ן צו אים, איך האב דיך אנגענומען זאלסט מיר העלפן מיטן נותר פראבלעם, אבער זאלסט עסן מער ווי יעדעם אנדערש דאס האב איך נישט אנגענומען, פארדעם קענען זיי אים פארשיקן, אבער אונז עסן מיר דאך דא סתם אזוי א סעודה צוזאמען, אז איך עס מער ווי דיך דאס איז נישט קיין פראבלעם. איתיביה סבולת, האט מען געפרעגט, איין מינוט, מ'זעט דאך דא א סבולת, פשוט א נארמאלע סעודה וואס חברים מאכן צוזאמען, קען איך זאגן פאר דעם וואס עסט צופיל, דא נעם דיין פארציע און גיי דיך. איז פלג ליה, איז דאס, אה, ביסטו טאקע גערעכט. ווייטער ציילט די גמרא, אזל ערב בהדי רבינא, ביינאכט איז רב הונא בריה דרב יהושע געגאנגען, האט ער געגעסן א סעודה צוזאמען מיט רבינא. עד דאכל רב הונא בריה דרב יהושע חדא, ביז ווי לאנג רב הונא בריה דרב יהושע האט געגעסן איין שטיקל, אכל רבינא תמניא, האט ער געגעסן אכט שטיקלעך.

וואס ער עסט אכט און איך האב נאר געגעסן איינס. מען דארף זען די ראשונים ווי די ראשונים זאגן חס ושלום צו זאגן אז זענען געווען גרויסע עסערס, און ס'איז דא כמה מפרשים כמה וועגן ווי די מפרשים זענען מפרש דאס אז נישט אז זיי האבן חס ושלום געווען ליגן אין עסן, נאר מ'האט אים געוואלט העלפן ער זאל קענען עסן בעסער, עיין בראשונים ווי די ראשונים זאגן אויף דעם.